שמואל ב' פרק י א, איז יואב האט זיי דערצו איבער א יאר לתשובת השנה ווען עס איז א גוטע צייט צו מאכן מלחמות האט דוד געשיקט יואב מיט די מלחמה זאלן גיין מאכן א מלחמה מיט עמון, זענען זיי געגאנגען צו רבה רבת בני עמון די הויפט שטאט פון עמון, און זיי האבן געמאכט דארט א מצור א סיעדזש אויף עמון, און דוד איז געבליבן אין ירושלים און איז נישט ארויסגעגאנגען אויף די מלחמה. איז גייען מיר צוריק צו דוד וואס איז אינדערהיים אין ירושלים בזמן וואס יואב איז ביי די מלחמה אין עמון, איז דוד איין נאכמיטאג, ביינאכט פארנאכטס איז ער אויפגעשטאנען און האט זיך געדרייט אויפן אויפן אויפן דאך פון די פון זיין פאלאץ, האט ער געזען אויפן דאך האט ער געזען עפעס א פרוי אישה רוחצת זי וואשט זיך ס'הייסט זי איז געווען נאקעט האט ער געזען אזא שיינע פרוי, איז דוד האט געשיקט פרעגן ווער איז דאס? האט מען אים געזאגט דאס איז בת שבע בת אליעם אשת אוריה החיתי. און האט זיך פארגלוסט די אישה טובת מראה, האט ער געשיקט שלוחים, מ'האט איר גענומען, ותבוא אליו, ותבוא זי איז געקומען צו אים, און וישכב עמה, געשלאפן מיט איר, און עס שטייט והיא מתקדשת מטמאתה, דאס הייסט זי איז געווען ריין פון, ס'איז נישט געווען קיין נידה, קען זיין וועגן דעם האט זי זיך געוואשן, ס'איז געווען א טבילה פאר נידה, און איז זיך אהיים געגאנגען, בקיצור זי איז געשלאפן מיט דוד און אהיים געגאנגען. יעצט. די אישה בת שבע איז טראגעדיג געווארן, האט זי געשיקט צו דוד א שליח זאגן אז זי איז טראגעדיג. שוין יעצט אז זי איז טראגעדיג איז א פראבלעם, עס גייט דאך געבוירן ווערן דא א יונגל, ס'איז דוד המלך'ס יונגל, איז בעצם א ממזר, און זי האט דאך א מאן אוריה החיתי, מען דארף דא עפעס אן עצה געבן. דוד איז איינגעפאלן אזא עצה, האט דוד געשיקט פאר יואב ער זאל שיקן אורי' החיתי, יעצט אורי' החיתי זעהט אויס איז געווען פון די סאלדאטן, אפשר פון די חשוב'ע סאלדאטן, מען ווייסט זיין נאמען, פון דוד פון יואב, די סאלדאטן איז געווען אין עמון, האט דוד געשיקט א שליח קיין קיין צו יואב, און יואב איז אין עמון, ער זאל אים שיקן צו אים אורי' החיתי. שוין איז אורי' קומט צו דוד, און דוד פרעגט אים, נו וואס טוט די עולם, וואס מאכט יואב, וויאזוי גייט די מלחמה? כאילו האט אים געפרעגט צו זיין א שליח צו זאגן וויאזוי די מלחמה גייט דוד האט געזאגט פאר אוריה ער זאל אהיים גיין ורחץ רגליך ורחץ רגליך קען מיינען כפשוטו זיך וואשן די פיס כדי זיך מען קומט אהיים פון א וועג וואשט מען זיך די פיס קען אויך זיין א שם מושאל פאר שלאפן מיט זיין ווייב שוין איז אוריה גייט אהיים דוד המלך'ס פלאן בעצם איז געווען זעהט אויס אז אוריה זאל גיין שלאפן מיט זיין ווייב מען זאל ממילא זאל זיין די זעלבע תקופה ווען דוד האט געשלאפן מיט איר זאל אוריה שלאפן מיט איר זאל מען נישט וויסן זאל מטשטש זיין וואס איז געשעהן ער וועט מיינען אז ס'איז אז ס'איז זיין זון. דער דאס וואס זי איז טראגעדיג. עס גייט ארויס אוריה מען האט אים נאך מיטגעשיקט אפילו מתנות ותצא אחריו משאת המלך. און דערווייל ס'האט נישט געלונגען דוד'ס פלאן, אוריה איז געגאנגען פתח בית המלך, דארט איז געווען זעט אויס נאך עבדים זענען געשלאפן דארט, ס'געווען אזא עיריע ווי די פשוטע עבדים האבן געשלאפן, איז ער געשלאפן דארט און איז נישט אהיים געגאנגען. האט מען געזאגט פאר דוד, אוריה איז נישט אהיים געגאנגען, פאר גאר גוט נישט. האט מען געשיקט רופן, וואס וואס גייסט נישט אהיים, קומסט דאך פון די וועג, דיין ווייב כאילו ווארט פאר דיר, איך מיין ס'פאסט אהיים צו גיין. האט אוריה געזאגט, אינטערעסאנטע זאך, איך גיי אהיים, די ארון, זעהט מען א נייע זאך, מען האט גענומען די ארון אין מלחמה, וישראל ויהודה יושבים בסוכות, זיי זיצן נעבעך אין אזעלכע סוכות, און און געצעלטלעך וואס מען האט געמאכט דארט אין מלחמה, און יואב און עבדי אדוני אלע סאלדאטן זענען שלאפן אויף פני השדה, זיי שלאפן אינדרויסן, דארט אין עמון, און איך וועל גיין אינדערהיים, עסן, פרעסן, שלאפן מיט מיין ווייב, טוט נישט אזוי, טוט א זייער וויכטיגע זאך, מ'דארף זיך משתתף זיין ווען די ציבור איז בצער, כ'בין דאך נישט, עס איז אפילו נישט קיין צער, עס איז געווען א מלחמה, מ'קען דאך נישט גיין שלאפן זיך ענדזשויען, אזוי אוריה האט פארשטאנען, ער איז געווען זיך געהאלטן א סאלדאט, ער איז געווען פון די סאלדאטן, ער גייט נישט אהיים שלאפן מיט זיין ווייב און עסן, ער גייט שלאפן דא אזוי מיט די סאלדאטן, אקעי, מ'האט געדארפט, ער האט געדארפט קומען צו ירושלים. און דוד האט פארשטאנען אז עס איז א ריכטיגע טענה, זעט אויס ס'איז געווען אזוי די מנהג, האט ער אים נישט געקענט ענטפערן, גיי יא, חוץ ווען מ'וועט מגלה זיין זיין גאנצע טריק, האט ער אים געזאגט אקעי. נו, בלייב דא נאך איין, נאך איין טאג, מארגן שיק איך דיר. שוין. איז אוריה געבליבן אין ירושלים נאך א טאג, איז דוד האט זיך געטראכט, ער האט א פלאן וואס האט ער געטון, האט אים געגעבן א גרויסן סעודה, האט אים אנגעשיקערט, האט געטראכט ער וועט זיין שיכור אביסל מער פרייליך, אזוי לויז וועט ער יא אהיים גיין און טון וואס ער האט צו טון. ס'האט אבער נישט געארבעט, ער איז יא געווען א ערליכער מענטש, ער איז אהיים געגאנגען ביינאכט, ער האט געשלאפן ווייטער אינדרויסן עם עבדי אדוניו, דארט ווי די קנעכט, דארט ווי די עולם האט געשלאפן. נישט אהיים געגאנגען שוין דוד האט געזען אז דער פלאן פון מאכן אוריה שלאפן מיט זיין ווייב געלונגט נישט און געגאנגען צו פלאן בי וואס האט ער געטון א נייע זאך גענומען אוריה דעם אוריה האט אים געשיקט א בריוו ספר ספר מיינט א בריוו א בריוו פון דוד צו יואב אז אוריה זאל זיין דער שליח ברענגען דעם בריוו וואס שטייט אין דעם בריוו אין דעם בריוו שטייט אז יואב זאל זען ווי ס'איז שווער די מלחמה מיט עמון זאל דארט לייגן אוריה און ער זאל נישט זיין מיט אים זאל מען נישט בעק אים אפ הייסט עס, און אזוי עמון וועט אים הרג'נען וועט ער שטארבן, דאס איז געווען דוד'ס נייע פלאן מען גייט לאזן אוריה שטארבן אין די מלחמה מיט עמון. וכך הוה יואב האט געפאלגט, עס איז געווען דארט יואב איז געווען דארט ארום די שטאט, האט ער געלייגט אוריה אין א פלאץ וואס ער האט געוואוסט אז דארט איז דא שטארקע סאלדאטן פון עמון, און די מענטשן פון די שטאט זענען ארויסגעקומען האבן זיך געשלאגן מיט יואב, און זעט אויס ער האט געמאכט זיכער נישט זיך צוריק צו שלאגן צופיל, און ס'איז געפאלן נישט נאר אוריה זעט אויס נאך מענטשן אויך, ס'איז געווען א דעינדזשערעס זאך, און אוריה איז געשטארבן. שוין האט אוריה יואב געדארפט שיקן פאר דוד אז ס'איז געלונגען זיין פלאן אז אוריה איז ערלעדיגט, האט ער געשיקט א שליח, ער קען נישט שיקן אוריה אליינס נאכאמאל יא, ער האט געשיקט א שליח, ער האט מיט פון די מעסעדזש פאר דוד, ער האט געזאגט פאר דעם שליח אזוי, זאגן פאר די פארציילן די נייעס פון די מלחמה אז ס'איז געווען א שטיקל בעטל און מ'האט פארלוירן, יעצט ער זאגט פאר די שליח, דער מלך וועט זיך בייזערען, ער וועט זאגן, וואס זענט איר געגאנגען צום שטאט? אינטערעסאנט אז א שאלה פון טאקטיקס. יואב זאגט אז דער מלך גייט דיר פרעגן, וואס איר זענט געגאנגען נאנט צו די חומה, אונז ווייסן מיר נישט אז ווען מען גייט ארום א שטאט איז דעינדזשערעס צו גיין נעבן די חומה, ווי אזוי ווייסט מען דעם? אבימלך בן ירובשת, איר געדענקט אז אבימלך בן ירובעל וואס איז געגאנגען ביי די מגדל דארט, אז א אשה האט אראפגעווארפן א פלח פון די חומה איז ער געשטארבן, דאס הייסט מען זעט ווען. און מ'איז נעבן די חומה קען מען דאך נישט זעהן וואס גייט פאר פון די אנדערע זייט, עניוואן קען אראפווארפן עפעס פון די וואנט און ווארפן, האבן זיי געוויסט שוין צו געבן ידיעה, זייט די זמן אבימלך, אז מ'טוט נישט אזוי, מ'דארף שטיין פון דערווייטנס, מ'מאכט נישט, מ'שטייט נישט גלייך נעבן די חומה, עס זעהט אויס דאס איז געווען די מעשה מיט אוריה אז ער איז געשטאנען צו נאנט און וועגן דעם איז ער געשטארבן. זאגט ער, וועסט זאגן פאר דוד וועט דיך פרעגן די שאלה העסט אים זאגן וואס זאל מען טון און אוריה החתי איז אויך געשטארבן דאס הייסט יואב פארשטייט אז מען קען נישט זאגן קלאר פאר דוד מען האט געוואלט אוריה זאל שטארבן האט געמאכט כאילו ס'איז געווען א צרה און כאילו דוד גייט פרעגן וואס איז געשען די אומגליק וועט מען זאגן און אז ער זאל זאגן אוריה החתי וועט דוד פארשטיין פון וואס מען רעדט און אזוי איז געשען איז געקומען דער מלאך דער שליח פון יואב האט געזאגט פאר דוד וואס איז געשען דער מלאך האט געזאגט אז ס'איז געווען א גרויסע שווערע קריג און זיי זענען געגאנגען צו די פתח השער און מען האט געשאסן פון די חומה און ס'איז געשטארבן פון פון אונזער סאלדאטן מעבדי המלך און אוריה החתי איז אויך געשטארבן שוין איז דוד האט געדארפט שפילן אויך האט זיך געווען יא מען האט פארלוירן ס'איז נישט קיין אזא גוטע זאך דוד האט געדארפט ער זאגט פאר די מלאך קוק אה וואס זאל מען טון שיק פאר יואב ער זאל זיך מחזק זיין זאל נישט ווערן פארלוירן כזה וכזה תאכל החרב פשוט טייטש ס'מאכט זיך אונז האבן א שווערד אונז האבן דא א גאול אונז דארפן אייננעמען דעם שטאט אז מ'האט פארלוירן איין קריג מיינט נישט אז מ'זאל אוועק אז מ'זאל אנטלויפן מען זאל בלייבן שטארק זיך דארט און עסט עסט איבערנעמען די שטאט שוין איז עד כאן די מעשה פון אוריה שוין יעצט אשת אוריה בת שבע האט געהערט אז איר מאן איז געשטארבן איז זי געווארן ותספד האט זי געוויינט זי האט ליב געהאט זי האט געוויינט מספיד געווען און ווען ס'איז אריבערגעגאנגען אבער די זמן האבל דוד האט געשיקט איר אריינגעברענגט ביי אים אינדערהיים און ס'איז געווען א פרוי פאר דוד און ס'האט געבוירן א זון דעם זון וואס זי איז טראגעדיג געווארן מיט אים. און דאס איז עד כאן די מעשה פון דוד ווי אזוי ער האט געטראפן בת שבע, און ווי אזוי ער האט געהארגעט איר מאן אוריה החתי, און דאס איז א שיינע מעשה, אבער דער אייבערשטער האט נישט ליב געהאט די מעשה, וירע בעיני הדבר אשר עשה דוד בעיני השם, און אין די נעקסטע פרק ווי דוד, דער אייבערשטער שיקט נתן הנביא צו זאגן א שארפע תוכחה פאר דוד, און די עונש וואס ער זאגט פאר דוד וואס גייט געשען אויף די מעשה.